מסכת שבת דף נ"ז עמוד ב', אנהייב עמוד. מילא דא איז דא די חשש אז זי העט עס פשוט אויסטוהן כדי עס זאל נישט זיין קיין חציצה זי העט עס מטלטל זיין ד' אמות. האב איך פריער געלערנט די משנה מסכת מקוואות א מחלוקת די תנא קמא מיט רב יהודה צו חוטי צמר איז א חציצה אדער נישט די תנא קמא געהאלטן אז ס'איז א חציצה און רב יהודה געהאלטן אז נישט. איז געשטאנען די משנה רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים באים בהם ווייל זיי לאזן אדורך די וואסער און ממילא הייסט נישט קיין חציצה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל רב יוסף זאגט נאך פון זיין רעבן רב יהודה וואס זאגט נאך פון זיין רעבן שמואל הלכה כרבי יהודה בחוטי שער די הלכה בלייבט ווי די תנא רב יהודה לגבי חוטים פון שער אז דאס איז נישט קיין חציצה. לכאורה איז דאס נוגע דא צו אונז אין הלכות שבת אויך, אז וויבאלד ס'הייסט נישט קיין חציצה און מ'דארף עס נישט לויז מאכן פאר די טבילה, וועט מען מעגן ארויסגיין מיט אזא מין חוטין אין שבת. אמר ליה אביי, האט אביי געטענה'ט צו ר' יוסף, פארוואס זאגסטו הלכה אז הלכה בלייבט ווי רבי יהודה? פון דיינע ווערטער איז משמע מכלל דפליגי איז משמע אז די תנא קמא קריגט דען אויף דעם? מ'זעט דאך אז זיי קריגן זיך נאר ארום אין של צמר, די תנא קמא האט דאך בכלל נישט דערמאנט די ענין פון שער קמא האט דאך נאר גע'אסר'ט אדער צמר אדער פשתים אדער פון רצועות וואס דאס איז של עור, אבער פון האר קען זיין אז די תנא קמא האט אויך נישט גע'אסר'ט. אויב אזוי פארוואס איז עס תולה אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה דא איז דאך יעדער איינער מודה וכי תימא טאמער עסטו וועלן ענטפערן אז אי לאו דשמעינן מתנא קמא דאיירי בחוטי שער איהו נמי לא הוה מיירי אז מען קען זעהן פון דער משנה אז די תנא קמא אסר'ט יא בשל שער, ווייל ווען נישט ווי קומט דא אריין אז רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אין חוצצין? מילא של צמר זאגט ער ווייל ער וויל קריגן אויף די תנא קמא, די תנא קמא האט דאך געזאגט אז ס'איז יא א חציצה זאגט ער אז ס'איז נישט קיין חציצה, אבער פארוואס דארף ער רעדן בכלל פון שער? איז פון דעם אליין אז ער זאגט ושל שער איז א סימן אז ער האט געוויסט אז די תנא קמא האלט אז ביי שער איז אויך א חציצה און פארדעם האט ער געזאגט של צמר ושל שער אז ער קריגט אויף אלע ביידע, אויב אזוי האמיר אונז א ראיה פון די משנה אליין אז מ'קריגט יא אויף ביידע, און ס'שטימט שוין זייער גוט וואס שמואל האט געזאגט אז די הלכה בלייבט ווי ר' יהודה, ווייל נאר ר' יהודה זאגט אז ס'נישט קיין חציצה און תנא קמא האלט אז יא, אבער דאס איז נישט ריכטיג ווייל ודילמא אביי טענה'ט אפשר כשם קאמר להו דאס וואס ר' יהודה האט געזאגט אז שער איז נישט קיין חציצה, קען מען זאגן כשם, וואס הייסט כשם? כי היכי דמודיתו לי בחוטי שער, פונקט ווי עטס זענען זיך מודה פאר מיר אז דארטן ביי האר איז דאך נישט קיין חציצה והראיה דו האסט דאך אפילו נישט דערמאנט האר דו זאגסט דאך נאר של צמר ושל פשתים ושל רצועות איז פונקט ווי דו ביסט מיר מודה אז שער איז נישט קיין חציצה אודו נמי בחוטי צמר זיי מיר מודה ביי וואל אויך אויב אזוי דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט של צמר ושל שער איז נישט ווייל די תנא קמא קריגט אויף שער ער האט געמיינט ארויסצוברענגען אז צמר האט אויך די זעלבע דין ווי שער וואס דארט איז אפילו די תנא קמא אויך מודה. אזוי איז צוריק שווער פארוואס האט שמואל געזאגט הלכה כרבי יהודה בחוטי שער? קען דאך זאגן אז דער תנא קמא האלט אויכעט אז מען מעג. לכאורה דארף מען יעצט זאגן אז די עיקר קשיא פון די גמרא איז יעצט נישט פארוואס ער האט געפסקנט שמואל בעצם אז מען מעג ארויסגיין בחוטי שער ווייל אונז זעמער דאך יעצט אליין אז מען קען אפלערנען די משנה אויף צוויי אופנים, מען קען לערנען איין אופן אז די תנא קמא איז אויך מודה, און מען קען זאגן ניין, אז די תנא קמא האט אויך געהאלטן אז מען טאר נישט ביי שער, און פאר דעם טאקע האט רבי יהודה דערמאנט של שער צו קריגן אויף ביידע זאכן. וויבאלד ס'איז דא א מעגליכקייט צו זאגן אז די תנא קמא אסר'ט ביידע, איז פארשטיי איך שוין פארוואס שמואל האט בעצם געזאגט אז מען מעג יא ארויסגיין בחוטי שער, טאקע דאס צו לאזן הערן אז די תנא קמא קריגט נישט דארטן און מ'מעג טאקע יא, אבער די עיקר קשיא איז פארוואס זאגסטו הלכה כרבי יהודה וואס איז משמע פון דיינע ווערטער אז די תנא קמא קריגט? ברענגט די גמרא איתמר ס'איז געזאגט געווארן דורך א אנדערע תלמיד פון שמואל אמר ר' נחמן אמר שמואל פריער האט מען געהאלטן אז ר' יהודה האט עס נאכגעזאגט פון שמואל יעצט זאגט ר' נחמן נאך פון שמואל מודים חכמים לר' יהודה בחוטי שער אז אפילו די חכמים זענען אויך מודה בחוטי שער אז ס'איז נישט קיין חציצה. מען זעט פון די גמרא אז שמואל אליין האט אויך געוויסט און געהאלטן אז די חכמים קריגן זיך בכלל נישט אויף דעם. לכאורה לויט דעם איז טאקע שווער פארוואס האט ער פריער געזאגט הלכה'קע רבי אידא, האב איך געקלערט אז מען קען אפשר ענטפערן ווייל ער האט געוואלט רעדן בקיצור, האט ער געזאגט הלכה כרבי יהודה בחוטי שער און דעמאלטס פארשטייט מען וואס ער רעדט אז ער גייט ארויף אויף די משנה אין מסכת מקוואות וואס דארט איז דא א מחלוקה לגבי צמר און און אויף דעם האט ער געזאגט בקיצור הלכה כרבי יהודה בחוטי שער אבער טאמער וואלט ער סתם אזוי געוואלט זאגן די הלכה און נישט תולה זיין דאס אין רבי יהודה, וואלט ער ווען געדארפט זאגן באריכות אז מען מעג זיך טובל'ן בחוטי שער שבראשי הבנות, פאר דעם האט ער דערמאנט הלכה כרבי יהודה, ווייל רבי יהודה האט דאך גערעדט פון די חוטי שער און די הלכה איז טאקע ווי אים, אבער נישט ווייל די חכמים קריגן. ברענגט די גמרא, תניא נמי הכי מיר האבן בפירוש אזוי געלערנט אין א ברייתא אז די חכמים זענען מודה בחוטי שער זאגט די ברייתא, חוטי צמר חוצצין, חוטי שער אין חוצצין אזוי האלט די תנא קמא, רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינן חוצצין. אמר רב נחמן בר יצחק, נישט נאר פון א ברייתא קען מען עס זעהן, נאר מתניתין נמי דייקא, מען קען אפילו מדייק זיין פון א משנה, דאס איז זיין שפעטער אויף דף ס"ד עמוד ב', דקתני שטייט דארט אין די משנה יוצאה אשה בחוטי שער, א פרוי מעג ארויסגיין מיט די בענדעלעך וואס איז געמאכט געווארן פון האר ארומצובינדן איר האר, מעג זי ארויסגיין דערמיט אום שבת, בין משלה ובין משל חברתה, ס'נישט קיין חילוק צו די פעדעמער זענען געמאכט פון איר אייגענע האר, צו זי האט גענומען האר פון איר חבר'טע און מיט דעם האט זי ארומגעבינדן איר האר, דעם מעג מען יא ארויסגיין אום שבת, ווייל דאס איז נישט קיין חציצה ביי טבילה און איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט עס לויז מאכן און ארויסטראגן ד' אמות ברשות הרבים. ביז אהער גייט די משנה. פרעגט די גמרא מני, לאמיר זעהן, ווי וועם קומט אויס די משנה? אילימא רבי יהודה, וועסט וועלן זאגן אז ס'קומט נאר אויס ווי רבי יהודה, און פארדעם מעג מען גיין בחוטי שער, ווייל רבי יהודה האלט דארט אין מסכת מקוואות אז ס'הייסט נישט קיין חציצה, און פארדעם מעג מען עס ארויסטראגן שבת? וועסט וועלן זאגן אז אין הכי נמי די חכמים קריגן, און לויט זיי טאר מען עס טאקע נישט ארויסטראגן שבת ווייל ס'איז יא א חציצה, דאס קען מען דאך נישט זאגן, ווייל אפילו חוטי צמר נמי, לויט רבי יהודה, וואלט מען דאך געדארפט מתיר זיין אפילו חוטי צמר אויך. זעהסט דאך דא אז אין אונזער משנה שטייט קלאר אז בחוטי צמר טאר מען נישט ארויס גיין שבת, האלט זי דאך נישט ווי רבי יהודה. אלא לאו רבנן מוזט דאך זאגן אז די משנה דא אין מסכת שבת גייט ווי די שיטה פון די חכמים, פארדעם שטייט טאקע דא אין אונזער משנה אז בחוטי צמר טאר זי נישט ארויס גיין, און אויב אזוי איז שמע מינה אז בחוטי שער לא פליגי איז דאך געדרינגען אז ביי חוטי שער קריגן זיי נישט והא ראיה דו זעהסט דאך אז ס'שטייט אז מיט דעם מעג מען יא ארויס גיין אין שבת שמע מינה איז טאקע געדרינגען אז די חכמים קריגן נישט אויף חוטי שער. מפרשים רעדן שוין אויס אז דאס וואס שטייט דא חוטי שער רעדט מען נישט פון איין הארעלע אדער צוויי הארעלעך ווייל ס'איז א משנה אין מסכת נדה דף ס"ז שטייט דארט אז טאמער צוויי הארעלעך זענען צוגעבינדן איינס צום אנדערן איז עס א חציצה, אבער דריי הארעלעך הייסט נישט קיין חציצה מוז מען דא אויך רעדן אז ס'איז א דיקע בענדל פון לכל הפחות דריי הארעלעך.

לרפואות קיטוף. דאס איז אזא ענדליכע זאך ווי א קמיע וואס איז א סגולה וואס דאס איז מבטל עין הרע. פלעגט מען אנטון אויפן קאפ. אמר ליה אביי האט אביי געטענה'ט תהוי כקמיע מומחה, נו אויב אזוי זאל עס האבן די זעלבע דין ווי א קמיע וואס מען טוט אויך אן וועגן פארשידענע סגולות, טאמער די קמיע איז מומחה, ווי אונז וועלן שוין זעהן שפעטער דא א משנה אויף דף ס', אז מען טאר נישט ארויס גיין, א חולה טאר נישט ארויס גיין מיט א קמיע שאינו מומחה, וואס פון דעם איז די גמרא מדייק אז טאמער א מומחה האט עס געמאכט, אדער מען וועט שוין זען דארטן ס'איז א גאנצע סוגיא פון איתמחי קמיע איתמחי גברא, על כל פנים אז טאמער ס'איז א מומחה'דיגע קמיע מעג מען ארויס גיין דערמיט אום שבת אויב ס'העלפט. זעט מען דאך אז א קמיע ווערט גערעכנט אזוי ווי א מלבוש פאר די מענטש, ער גייט דערמיט אלעמאל אין די וואכן און אום שבת און ער מעג ארויס גיין דערמיט, פארוואס זאל דאס זיין אנדערש תהוי כקמיע מומחה ותשתרי, מען זאל מעגן ארויס גיין דערמיט, און דא איז דאך נישט שייך צו זאגן אז זי טוט עס אויס ווייל זי וויל עס ווייזן, וואס איז דא דא צו ווייזן? עס איז דאך נישט פאר שיינקייט. זאגט די גמרא אלא אמר רב יהודה משמיא דאביי אפוזיינו, מען רעדט טאקע יא דא פון א שיינע גאלדענע תכשיט וואס מען לייגט ארויף אויף די שטערן, דאס איז די זעלבע לשון ווי טוטפות בין עיניך, די סיבה פארוואס מען טאר עס טאקע נישט אנטון אין שבת איז וועגן דעם, ווייל איך האב מורא אז זי וועט עס אויסטון צו ווייזן פאר אירע חבר'טעס. דער רב יהודה דא איז נישט דער סתם רב יהודה פון ש"ס, ווייל רב יהודה איז געווען מיט צוויי דורות פאר אביי, אביי איז דאך געווען א תלמיד פון רב יוסף, און רב יוסף איז געווען א תלמיד פון רב יהודה, עס איז נישט מסתבר אז דער רב יהודה זאל דא נאכזאגן אין נאמען פון אביי, דאס מוז זיין א צווייטער רב יהודה וואס איז געווען אין די צייטן פון אביי. זאגט אונז די גמרא תניא נמי הכי, האט מען טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי אביי אז דאס איז אזא מין תכשיט און נישט ווי רב יוסף וואס האט געוואלט זאגן אז דאס איז אזוי ווי א מין קמיע, האט מען געלערנט אין א ברייתא יוצאה אשה בסבכה המוזהבת, סבכה דאס איז די אמאליגע טיכלעך וואס די פרויען פלעגן לייגן איבערצודעקן זייער האר און עד היום די מקומות ווי מען גייט די פרויען גייען מיט האר האבן זיי אויכעט אזא נעץ איבערן קאפ אזוי ווי א טיכל וואס דאס ווערט אנגערופן א סבכה המוזהבת מיינט אז ס'איז באגילדעט און ס'שיינט גאלד וואס איינוועגס איז דאס שוין געווען אזוי ווי א תכשיט א שיינע טיכל. רשי ברענגט דא כפיה וואס דאס איז אויכעט א לשון פון א טיכל. אראבער רופן עס עד היום אזוי כפייה. שטייט דא אין די ברייתא אז מען מעג ארויס גיין מיט אזא מין שיינע טיכל אפילו ס'איז זייער שיין ס'איז א תכשיט ווייל איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט עס אויסטוהן ווייל זי וועט דאך נישט וועלן זיך אויפדעקן איר האר אויף די גאס. אזוי אויך ובטוטפת ובסרביטין הקבועין בה באלד וועט מען פונקטליך זעהן די אפטייטש וואס פאר א מין תכשיטים דאס איז אבער די תכשיטים טוטפת אדער סרביטין וואס זענען צוגעטשעפעט און באהאפטן צו די סבכה דעמאלטס מעג מען ארויסגיין מיט דעם אויכעט, ווייל איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט עס וועלן ווייזן דעם טוטפת אדער די סרביטין פאר איר חבר'טעס, ווייל דעמאלטס וועט זי דאך מוזן אראפנעמען די גאנצע סבכה און אויפדעקן איר האר, און דאס איז דאך, וויל זי דאך נישט. פון דא אליין קען מען זען אז טוטפת מיינט א תכשיט, ווייל די תכשיט פלעגט מען טאקע צובינדן צו די סבכה, אבער נישט ווי רב יוסף האט געוואלט זאגן דאס א קמיע, ווייל א קמיע בינדט מען נישט צו צו א טיכל פונעם קאפ. באמת איז די הלכה שוין געשטאנען אין אונזער משנה אויכעט אז מען טאר נישט ארויסגיין מיט א טוטפת אדער סרביטין בזמן טאמער ס'איז נישט תפורין אז ס'איז נישט צוגעבינדן, און שפעטער אויף דף סמך ד' שטייט אז טאמער ס'איז יא צוגעבינדן מעג מען יא. די גמרא האט נאר ענדערש געוואלט ברענגען א ראיה פון די ברייתא ווייל דא שטייט קלאר אז ס'איז צוגעבינדן צו די סבכה שבראש אין אונזער משנה שטייט נישט צו וואס ס'איז צוגענייט, און ווייל מ'רעדט דא פון די טיכל האט די גמרא פארשטאנען אז א תכשיט וואס איז צוגעבינדן צום טיכל קען נישט זיין אז מ'רעדט פון א קמיע נאר מ'מוז רעדן פון א תכשיט. וואס די חילוק איזה טוטפת ואיזה סרביטין, דאס זענען דאך ביידע תכשיטים וואס מען לייגט אויף די שטערן, אמר רבי אבהו, טוטפת, המוקפת לה מאוזן לאוזן, דאס גייט אזוי ארום, ארום די גאנצע ברייט פון די שטערן פון איין אויער ביז די אנדערע, איז דאס עפעס אזוי ווי די ציץ פונעם כהן גדול וואס איז אויך געגאנגען מקיף מאוזן לאוזן. און דער רבינו חננאל זאגט טאקע אז פאר דעם רופט מען עס טוטפת ווייל זי האט עס געלייגט אזוי ווי די תפילין אויף די זעלבע פלאץ ווי מען לייגט דעם תפילין של ראש. הויעכקייט פונעם שטערן, און סרביטין המגיעים לה עד לחייה, דאס איז אויכעט א תכשיט וואס מען לייגט אויף די שטערן, אבער נישט אז ס'גייט אזוי ברייט פון איין אויער צום צווייטן, נאר ס'קומט אן ביי די אירע באקן, צו די זייטן פון איר נעבן איר פנים. עניות עושות אותן של מיני צבעונים די ארעמע פרויען האבן געמאכט די תכשיטים די סרביטין אדער די טוטפת פלעגן זיי עס מאכן פון אזעלכע קאלערדיגע סחורה עשירות עושות אותן של כסף ושל זהב זיי האבן געקענט זיך ערלויבן האבן זיי געהאט אזא גאלדענע בלעכל אדער א זילבערנע געשטאנען אין די משנה ולא בכבול אז מען טאר נישט ארויס גיין א פרוי מיט א כבול אמר רבי ינאי זאגט דער אמורא רבי ינאי כבול זה איני יודע מאי איך ווייס נישט פון וועלכע כבול מען רעדט דא ס'איז דא צוויי מיני כבול'ס אי כבלא דעבדא תנן ס'איז דא א כבול וואס דאס איז אזוי ווי א חותם וואס מען זיגלט ארויף אויף א קנעכט צו וויסן אז ער איז א עבד, לייגט מען ארויף אויף זיינע בגדים, און דאס האט די משנה געזאגט אז מען טאר נישט ארויסגיין דערמיט שבת, ווען מען וועט טאקע דא רעדן פון א פרוי וואס זי איז א שפחה טאר זי נישט ארויסגיין מיט דעם כבול. מען וועט שוין זען שפעטער אויף דף נ"ח וואס די סברה איז אז מען זאל נישט טארן ארויסגיין דערמיט, אבל כיפה של צמר שפיר דמי, אבער די כבול וואס די פרויען האבן געהאט, אזא כיפה וואס איז געמאכט געווארן פון וואל און זיי האבן עס געלייגט אונטער די סבכה, צו דעם טיכל וואס האט זיך אזוי אביסל ארויסגעשטעקט און דאס איז געלייגט געווארן פאר א תכשיט, מיט דעם וועט מען טאקע יא מעגן ארויסגיין אום שבת, ווייל איך דארף נישט מורא האבן אז זי וועט עס אראפנעמען און ווייזן פאר די פרויען, ווייל וויבאלד ס'ליגט אונטער די טיכל וועט זי דאך נישט וועלן אויפדעקן איר האר. דילמא, אדער אפשר ניין, כיפה של צמר תנן, אז די משנה רעדט פון דעם כיפה של צמר אז אפילו מיט דעם טאר א פרוי נישט ארויסגיין אום שבת, ווייל איך האב מורא אז זי וועט עס ארויסשלעפן פון אונטער איר טיכל, אזוי אז זי וועט נישט דארפן אויפדעקן איר האר, און זי וועט עס וועלן ווייזן פאר איר חבר'טע, און וכל שכן כבלא דעבדא, און לויט דעם איז אוודאי אז די כבלא פון די קנעכט איז אוודאי אז א שפחה טאר נישט ארויסגיין דערמיט אום שבת. אמר רבי אבהו, מסתברא כמאן דאמר כיפה של צמר תנן. מסתבר אז מען רעדט יא פון א כיפה של צמר. די משנה רעדט דא פון דזשולעריס וואס פרויען גייען אום שבת, תכשיטן רעדט מען דאך פון אלע פרויען, ס'איז נישט מסתבר מען זאל רעדן נאר פון אזא מין זאך וואס איז נוגע נאר פאר א שפחה. די סיבה פארוואס רבי אבהו זאגט מסתברא כמאן דאמר כיפה של צמר תנן וועט מען זעהן ווייל ס'וועט מען שפעטער האבן א מחלוקת ס'איז דא וואס האלט טאקע יא מען רעדט פון כבלא דעבדא ס'איז דא דערין צוויי מאן דאמרים זאגט רבי אבהו אז ס'איז מסתבר ווי יענע מאן דאמר ותניא נמי הכי ס'האבן מיר טאקע אזוי בפירוש געלערנט אין א ברייתא יוצאה אשה בכבול ובאיסטמא באלד וועלן מיר זעהן וואס דאס מיינט איסטמא. א מין תכשיט מעג זי ארויסגיין לחצר צו דער חצר אבער נישט צו קיין רשות הרבים. דאס איז אזוי ווי די תנא פון אונזער משנה וואס האט געזאגט אז מען טאר נישט ארויסגיין מיט א כבול לרשות הרבים אבער אין א חצר מעג מען יא ארויסגיין. רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בכבול לרשות הרבים, די כבול מעג מען אפילו ארויסגיין אויף די גאס אויכעט, כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שהוא למטה מן הסבכה, יעדע זאך וואס ליגט, יעדע תכשיט וואס ליגט אראפציר אונטער דער טיכל, יוצאין בו מעג מען געהעריג ארויסגיין דערמיט אום שבת. רבי שמעון בן אלעזר האט נישט מורא געהאט אז זי וועט עס גיין ארויס שלעפן פון אונטער איר טיכל, ווייל ס'איז א גאנצע טרחה נאכדעם עס צוריק אנצוטון, בכלל איז דא א חשש אז בשעת ווען זי שלעפט עס ארויס וועט זיך אויפדעק אויפדעקן איר האר, על כל פנים האט ער געהאלטן אז דאס איז נישט קיין חשש, כל שהוא למעלה מן הסבכה אין יוצאין בו, יעדער תכשיט וואס איז שוין העכער ווי די סבכה, למשל אזוי ווי די. די טוטפת אדער די סרביטין טאקע מיט דעם טאר מען נישט ארויס גיין אין שבת ווייל דארט האב איך יא מורא אז זי וועט עס אראפ נעמען און צייגן פאר איר חבר'טעס. זעט מען דאך אין דער ברייתא קלאר אז מען רעדט דא פון א כבול וואס ליגט אונטער א סבכה פון א פרוי, זעט מען אז מען רעדט נישט פון כבלא דעבדא. דא געשטאנען אין די ברייתא בנוגע די כבול און אזוי אויך די איסטמא אז די צוויי זאכן די תנא קמא האלט אז מען מעג נאר ארויס גיין אין א חצר דערמיט, ר' שמעון אלעזר לאזט אפילו ארויסגיין לרשות הרבים וויבאלד די צוויי זאכן ליגן אונטער די סבכה. פרעגט די גמרא מאי איסטמא וואס איז דאס איסטמא אמר רבי אבהו ביזיוני פרעגט די גמרא מאי ביזיוני אמר אביי אמר רב כליא פרוחי דאס איז א ספעציעלע היטל אזוי ווי א קליינע היטל וואס מען לייגט אונטער אונטערן טיכל אז פרוחי די הארן וואס פליען ארום אפילו ווען די פרוי האט שוין צוזאם געבינדן איר האר און איבערגעדעקט מיט א טיכל מאכט זיך נאך אלץ אזעלכע הארעלעך וואס פליען ארויס אין די זייטן און די בגד וואס מען האט אנגעטון די איסטמא די תכשיט דאס האט צוגעדעקט די פליעדיגע הארעלעך פון די זייט. תנו רבנן שלשה דברים נאמרו באיסטמא ס'דא דריי הלכות וואס מען האט געזאגט ביי די איסטמא די היטל וואס אונז האמיר יעצט געזאגט וואס מען לייגט דארטן אונטער די סבכה. אין בה משום כלאים קודם גייט נישט אן ביי דעם די איסור פון כלאים פון צמר ופשתים יחדיו און ווי רש"י שוין מסביר. וויבאלד דאס איז געמאכט אזוי ווי לבד, לבד איז אזוי ווי א שטאפענע הוט, מען נעמט און מען פרעסט צאם סתם שטיקלעך סחורה, עס איז נישט גענייט און געשפינט, און די שעטנז גייט נאר אן ווען עס איז געשפינט, אפילו די שטיקל די היטל די איסטמא איז צאמגעשטעלט א שטיקל וואל און א שטיקל פשתים אבער עס איז נאר צאמגעקלעבט און צאמגעפרעסט איז נישט דא דערביי קיין כלאים, די צווייטע הלכה איז אינה מטמא בנגעים, עס איז אויך נישט מטמא טאמער עס איז דא א נגע דערויף ווערט עס נישט טמא ווי רש"י ברענגט שוין, פונקט ווי ביי שעטנז שטייט דאך איז בגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך אונז האמיר יעצט געזאגט אז ס'דארף זיין דווקא געשפינט און ביי קרעץ שטייט דאך אויכעט והבגד כי יהיה בו נגע צרעת לערן איך ארויס אז דווקא א בגד וואס איז געשפינט אבער טאמער ס'איז אזוי צוזאמען געפרעסט איז נישט דא דערביי קיין נגע און א דריטע הלכה ואין יוצאין בה לרשות הרבים שבת טאר מען נישט ארויס גיין דערמיט אין רשות הרבים וויבאלד למעשה איז דאך עס געמאכט זייער שיין אויסגעשטעלט אזוי ווי א תכשיט און איך האב מורא אז זי וועט עס ארויסשלעפן פון אונטער איר טיכל

מסכת סוטה שטייט דארטן אז בפולמוס של אספיונוס, דאס איז בערך דריי יאר פארן חורבן, ווען אספיונוס האט ארומגענומען ירושלים, האט מען גוזר געווען אז א חתן טאר נישט גיין מיט קיין קרוין, און שפעטער ווען טיטוס האט חרוב געמאכט די בית המקדש, דארט האט מען גוזר געווען שוין אז די כלות טארן אויך נישט גיין מיט א קרוין, און די גמרא שמועסט טאקע אויס אז א חתן טאר נישט גיין מיט קיין שום קרוין, נישט קיין חילוק פון וואס ס'איז געמאכט, אבער א כלה טאר נאר נישט גיין מיט א קרוין, פון אייזן, דאס טייטש אז א בלעך, גאלד אדער זילבער, אבער א סתם פון סחורה א שיינע קרוין מעג זי יא גיין, און דאס זעהן מיר טאקע דא אויך דעם ענין אז ביי דעם איז טאקע נישט דא די ענין די גזירה פון עטרות כלות ווייל דאס איז נישט קיין בלעך, איז ביזדערווייל האט מען געהאט די שיטה פון רבי אבהו אז ווען עס שטייט אין די משנה כבול מיינט עס די כבול וואס די פרויען זענען געגאנגען אונטער די סבכה. אפילו דאס האבן די חכמים געאסר'ט ארויסצוגיין אינמיטן שבת אין רשות הרבים ווייל איך האב מורא זי וועט עס ארויסשלעפן פון אונטער איר האר אויף א וועג וואס זי וועט נישט דארפן מגלה זיין איר שער און זי וועט עס טראגן כדי צו ווייזן פאר איר חבר'טע צו עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים. שמואל אמר שמואל קריגט און ער זאגט ניין, כבלא דעבדא תנן, דא וואס שטייט כבול מיינט אז די קנעכט טאר נישט ארויסגיין מיט זייער זיגל, לויט שמואל וועט אויסקומען אז נאר דאס האבן די חכמים געאסר'ט און ס'עמיר שוין זען וואס די טעם דערפון איז, אבער א פרוי מעג יא ארויסגיין בכבול שבראשה, און ס'האמיר שוין געשמועסט א סברה אז וויבאלד למעשה איז דאך שווער נישט אויפצודעקן די האר בשעת ווען מ'נעמט ארויס די כבול, און בכלל איז א גרויסע טרחה דאס צוריקצולייגן, ווייל ווען מ'לייגט עס צוריק האט מען שוין יא מוזן אויפדעקן די האר, איז פארדעם האב איך נישט מורא אז די פרוי וועט עס ארויסשלעפן. די גמרא ומי אמר שמואל הכי קען דען זיין אז שמואל האט אזוי געזאגט אז מען טאר נישט ארויס גיין מיט כבלא דעבדא אז אונזער משנה האט עס גאר געאסרט והאמר שמואל שמואל אליין האט דאך געזאגט יוצא העבד בחותם שבצווארו א קנעכט מעג ארויס גיין מיט א זיגל וואס מען הענגט אים אויף אויף זיין האלז מיט אזא קייטל און ווי רשי זאגט אז די זיגל איז געווען געמאכט פון ליים מען מעג ארויס גיין דערמיט אום שבת אבל לא בחותם שבכסותו אבער נישט דער זיגל וואס מען האט אים ארויף געלייגט אויף זיין קלייד. מען דאך אז שמואל אליין זאגט קלאר אז א עבד מעג יא ארויס גיין בחותם שבצווארו וואס דאס איז דאך כבלא דעבדא. איז דען קען זיין אז די משנה זאגט דאך אז מען טאר נישט? שמואל לערנט נאך אזוי פשט אין די משנה. תוס' רעדט שוין אויס אז די גמרא וויל נישט ענטפערן אז אין די משנה רעדט מען בחותם שבבגדו און שמואל רעדט פון חותם שבצווארו ווייל די משנה מאכט דאך נישט קיין חילוק און מען אסר'ט אלעס. ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא דעביד ליה רביה, דאס וואס שמואל האט געזאגט אז א עבד מעג ארויסגיין מיט די חותם שבצווארו רעדט מען אויב די הער זיינע האט געמאכט דער זיגל, וויבאלד זיין הער האט עס געמאכט פאר אים און ער איז זייער מקפיד אז די קנעכט זאל אלעמאל ארומגיין מיט דעם, דעמאלטס דארף איך נישט מורא האבן אז דער קנעכט וועט עס גיין אויסטון אום שבת און טראגן ד' אמות ברשות הרבים ווייל ער ציטערט פון זיין הער. אבער הא דעביד איהו לנפשיה, אין אונזער משנה רעדט מען ווען דער קנעכט אליין האט געמאכט דעם זיגל פאר זיך, פאר דעם טאר מען נישט ארויס גיין לרשות הרבים דערמיט, ווייל איך האב מורא אז ס'עט זיך אים פארשמעקן אמאל, עט נישט וועלן אז מענטשן זאלן זען דעם זיגל און זאלן מיינען אז ער איז א בן חורין, עט ער עס געבן א טו אויס פאר א שטיק צייט, און אזוי וועט ער גיין דערמיט ד' אמות ברשות הרבים. פאר דעם האט מען גע'אסר'ט בכלל אז ער זאל נישט ארויס גיין דערמיט לרשות הרבים. פרעגט די גמרא במאי אוקימתא להא דשמואל דעביד ליה רביה, דו זאגסט אז דאס וואס שמואל האט געזאגט אז מען מעג ארויס גיין לרשות הרבים, רעדט זיך ווייל זיין הער האט ער האט עס אים געמאכט און ער האט מורא ער זאל עס ער טוט עס קיינמאל נישט אויס וועל איך דיך פרעגן דעמאלטס בחותם שבכסותו אמאי לא פארוואס זאגט דעמאלטס שמואל אליין אז טאמער ליגט די זיגל אויף זיין קלייד דעמאלטס טאר מען נישט ס'דאך דא די זעלבע סברה אז ער האט עס מורא אראפ צו נעמען ענטפערט די גמרא איך האב טאקע נישט מורא אז ער וועט עס אראפ נעמען בכוונה איך האב אבער מורא דילמא מיפסק אפשר וועט זיך עס אראפ רייסן פון זיין קלייד. וויבאלד ס'איז דאך געמאכט פון טיט, ווי רש"י האט שוין געזאגט, פון ליים, איז איינמאל ס'פאלט אראפ, צוברעכט זיך עס אויף שטיקער, ומירתת, און ער וועט יעצט מורא האבן אז זיין הער זאל נישט זען ווי ער גייט אן קיין זיגל, וואס וועט ער טון? עט ער עס וועלן באהאלטן, ומקפל ליה ומחית ליה אכתפיה, עט ער איינבייגן זיין טלית, און ארויפווארפן אזוי אויף זיין פלייצע, אז דער פלאץ פון די זיגל זאל זיין איבערגעדעקט. זאל נישט זען אז די זיגל געפינט זיך נישט דארט. דאס איז די פראבלעם, אז ווען איינער לייגט ארויף א טלית אויף אזא אזא וועג אז ער בייגט עס ארויף אויף אזא וועג וואס איז נישט דרך לבישה, איז ער געהעריג חייב חטאת, דאס הייסט ס'איז א משא, כדרבי יצחק בר יוסף, אונז וועלן שוין זען שפעטער אויף דף קמ"ז, דאמר רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתיפו בשבת, טייטש נאכדעם וואס דער מענטש האט אנגעטון שוין דעם טלית אויפן קאפ נעמט ער די זייטיגע חלק פונעם טלית און ער לייגט עס ארויף אויף אזא וועג אויף די פלייצע ער בייגט עס צוזאם אויף אזא וועג וואס איז נישט די סדר ארויסצוגיין אזוי חייב חטאת איז ער געהעריג אויב ער טוט עס בשוגג איז ער עובר געווען אויף די מלאכה פון הוצאה אום שבת ווייל דאס איז נישט קיין דרך מלבוש. יעצט פארשטייט מען שוין פארוואס שמואל האט געמאכט א חילוק אז בחותם שבצווארו מעג ער ארויסגיין ווייל דארט איז נישט דא די חשש איינמאל די זיגל צוברעכט זיך קען ער סייווי גארנישט טון ס'איז נישט שייך עס איבערצודעקן דא אבער וואס ס'ליגט אויפן בגד איז דאך שייך אז ער זאל נעמען די טלית און ארויפלייגן אויף יענע מקום דארט וואו די זיגל איז געווען און וועלן איבערדעקן די פלאץ און עס וועט קענען צוקומען אז ער וועט עובר זיין אויף א חיוב חטאת. וכי הא דאמר ליה שמואל לרב חיננא בר שילא, און אזוי ווי שמואל טאקע האט אנגעזאגט פאר דעם אמורא רב חיננא בר שילא אז כולהו רבנן דבי ריש גלותא, די אלע תלמידים וואס דרייען זיך אין שטוב פון ריש גלותא, לא ליפקו בסרבלי חתימי, זאלן נישט ארויסגיין מיט זייערע פארזיגלטע טליתים אין שבת. ביים ריש גלותא איז אויך געווען אזא קעניגליכע ווירטשאפט אז די אלע שטוב מענטשן דארטן פלעגן ארויסגיין פארזיגלט זייערע טליתים צו ווייזן אז זיי זענען נכנע פארן ריש גלותא, אזוי ווי א קנעכט וואס איז נכנע לרבו. ריש גלותא האט זייער מקפיד געווען אז מען מוז גיין דערמיט, און שמואל טאקע גייט לשיטתו בחותם שבכסותו, דארט ווי די די הער האט עס געמאכט, און די זיגלעך פלעגט דער ריש גלותא מאכן פאר זיינע קנעכט, און מען טאר נישט ארויסגיין בחותם שבכסותו ווייל ס'איז דא טאקע די חשש אז טאמער וועט זיך עס צוברעכן וועט מען זיך איבערדעקן מיטן טלית און עס וועט זיין א משא, און דעריבער האט שמואל טאקע אנגעזאגט פאר אלע חכמים אלע רבנים וואס דרייען זיך ביים ריש גלותא, זאל נישט ארויסגיין בסרבלי מיינט מיט א קלייד, חתימי וואס איז פארזיגלט מיטן זיגל פון ריש גלותא וועגן די חשש לבר מינך, אויסער דיר ר' שמואל בר חיננא, דיר ר' חיננא בר שילא, דו ביסט אנדערש ווייל דלא קפדי עלך דבי ריש גלותא, אויף דיר וועט מען דאך נישט מקפיד זיין אין שטוב פון ריש גלותא, זעט אויס ער איז געווען דארטן א וויכטיגע מענטש, וואס אויף אים וואלט מען נישט מקפיד געווען אפילו ווען ער זאל גיין אן א זיגל, דארף איך נישט מורא האבן אז טאמער די זיגל וועט אראפפאלן אין שבת וועט ער זיך קומען איבערדעקן מיט א טלית ווייל ער האט נישט מורא געהאט און ער וואלט זיך ווען סייווי נישט איבערגעדעקט מיט א טלית, ער מעג יא ארויסגיין מיט דעם זיגל אום שבת. בקיצור נאכאמאל, דאס וואס ס'שטייט אין די משנה אז מ'טאר נישט ארויסגיין מיט א כבול און שמואל האט געלערנט אז מ'רעדט דא פון כבלא דעבדא, רעדט מען פון אזא כבול וואס. קנעכט אליין האט עס געמאכט, און דארטן איז נישט קיין חילוק צו ער לייגט עס אויף זיין האלדז, צו ער לייגט עס אויף זיין קלייד, האב איך אלעמאל מורא ער טאר נישט ארויסגיין דערמיט שבת ווייל ס'קען זיך אים פארשמעקן, ער זאל עס וועלן אויסטון, ער וועט וועלן ווייזן אז ער איז נישט קיין עבד פאר אפאר מינוט, און ער וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, ווייל ער האט דאך נישט אזוי מורא פון זיין הער דארטן ווייל ער אליין האט עס געמאכט. און דאס וואס שמואל האט געמאכט א חילוק אז בחותם שבצוארו מעג מען יא גיין און בחותם שבבגדו טאר מען נישט גיין, רעדט מען דארט ווי די הער האט עס אים געמאכט. וואס דארט איז נישטא די חשש אז ער וועט עס קומען במזיד אליינס אויסטון ווייל ער ציטערט זיך פון זיין הער, דעריבער ווען ס'הענגט אויף די האלז מעג ער גיין דערמיט אום שבת, אבער טאמער ליגט עס אין זיין בגד טאר מען נישט גיין דערמיט ווייל דארט איז דא א אנדערע חשש אז ס'וועט אליינס אראפפאלן ס'וועט זיך צוברעכן און ער וועט זיך קומען איבערדעקן מיט זיין טלית אויף א וועג וואס ס'וועט זיין א משא און ער וועט נכשל ווערן אין חילול שבת. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף נ"ז האבן מיר געלערנט אין די משנה, אז א פרוי זאל נישט ארויסגיין אום שבת מיט די חוטין, אזעלכע בענדעלעך פון וואל אדער חוטין פון פשתן אדער רצועות פון אור וואס בינדט צו איר האר, ווייל די הלכה איז דאך אז בשעת ווען זי גייט תפילה טבילה טאר זי זיך נישט טובל'ען מיט דעם ווייל ס'איז א חציצה, נאר זי מוז עס קודם לויז מאכן אז די וואסער זאל קענען אדורך גיין, און וויבאלד זי וועט עס דארפן לויז מאכן האב איך מורא אז שבת וועט זיך איר טרעפן א טבילה של מצוה און זי וועט עס וועלן לויז מאכן וועט זי שוין אינגאנצן אראפנעמען און טראגן ד' אמות ברשות הרבים. און אזוי אויך טאר זי נישט ארויסגיין מיט די צירונגען וואס מען פלעגט לייגן אויפן שטערן א טוטפת אדער סרביטין, גמרא וועט שוין באלד מפרש זיין פונקטליכער וואס דאס מיינט, בתנאי אויב ס'איז נישט צוגעבינדן צו איר טיכל. דעמאלס טאר זי נישט ארויסגיין דערמיט ווייל איך האב מורא אז זי וועט וועלן, וויבאלד ס'איז א תכשיטין, זי וועט עס וועלן אראפנעמען אויפן גאס ווייזן פאר איר חבר'טעס און זי וועט נכשל ווערן עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, אבער טאמער ס'איז צוגענייט איז נישט קיין פראבלעם, ווייל זי וועט נישט גיין אויסטון איר טיכל ווייל זי טאר נישט אויפדעקן איר האר אויפן גאס. אזוי אויך טאר זי נישט ארויסגיין מיט א כבול אויפן רשות הרבים און די גמרא וועט שוין באלד זאגן וואס דאס מיינט. און אויך טאר זי נישט ארויסגיין מיט אזא גאלדענע קרוין א עיר של זהב ווי ס'איז געווען אויסגעמאלן ירושלים, ווייל איך האב מורא זי וועט עס אויסטון און צייגן פאר איר חבר'טעס און עס מטלטל זיין ד' אמות, און אזוי אויך טאר זי נישט גיין מיט א קטלא, דאס איז אזא טשאוקער, אזא קייטל וואס מען טוט אן נאנט זייער צום האלז, אויך מורא זי וועט עס אויסטון און ווייזן פאר איר חבר'טעס, און אזוי אויך א נאז באנד, און אזוי אויך א רינגל, אפילו מען רעדט פון א רינגל וואס האט נישט קיין זיגל, און דאס איז ממש א תכשיט, טאר זי נישט גיין דערמיט, ווייל די אלע זאכן האב איך מורא זי וועט עס אויסטון און ווייזן פאר איר חבר'טעס. אזוי אויך אזא פין, א מחט, אפילו עס האט נישט קיין לאך, וואס בעצם איז דאס א דזשולערי, א געהעריגע תכשיט, טאר מען נישט אזוי ווי די אלע זאכן, ווייל כ'האב מורא זי וועט עס טראגן, ווייל זי וועט עס וועלן ווייזן פאר איר חבר'טעס. האט א שאלה, וויאזוי איז די דין טאמער א פרוי בינדט זיך ארום איר האר מיט אזעלעכע בענדעלעך וואס זענען געווען געמאכט חלולים אזוי ווי א קייט, איז אטאמאטיש יענץ בינדט זיך נישט אזוי שטארק אראפ טייט צו איר האר, אפשר מיט דעם מעג מען יא ארויסגיין אויפן גאס, ווייל אפשר דאס איז נישט קיין חציצה לגבי טבילה ממילא איז נישט דא די חשש ארויסצוגיין דערמיט שבת. זאגט טאקע די גמרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג לא גזרו, יעדע זאך וואס איז געוועבט אזוי אויסגעשטעלט ווי א שרשרת, דעם האבן די חכמים נישט גוזר געווען, ווייל מען מעג זיך טאקע טובל'ען דערמיט, ווייל ס'קומט דורך די וואסער און ממילא מעג מען ארויסגיין דערמיט שבת אויכעט. אנדערע איכא דאמרי ברענגט די גמרא אז רב הונא בריה דרב יהושע האט געזאגט אז איך זעה אלעמאל ביי מיינע שוועסטער ווען זיי באדן זיך זענען זיי נישט מקפיד אראפצונעמען די מין בענדלעך, די. אויב אזוי איז עס אוודאי נישט קיין חציצה ביי טבילה, ווייל מה דאך זיי נעמען עס נישט אראפ אפילו ווען זיי ווילן זיך רייניגן און זיך באדן איז דאך כל שכן ביי טבילה הייסט עס נישט קיין חציצה. וואס איז די חילוק צווישן די צוויי לשונות פון רב הונא בריה דרב יהושע דארטן ווי די אריג, די געוועבטע זאך, וועט זיין שמוציג, איז לויט דער לשון וואס איך זאג כל שהוא אריג לא גזרו, דא אויכעט מעג מען ארויס גיין דערמיט שבת ברשות הרבים אפילו עס איז שמוציג, ווייל למעשה לגבי טבילה איז עס נישט קיין חציצה ווייל די וואסער קען דורך גיין אונטער דעם. וויבאלד על פי הלכה איז זי נישט מחויב דאס אראפ לויז צו מאכן פאר די טבילה האט מען נישט גוזר געווען אום שבת, אבער לויט די אנדערע לשון וואס ער זאגט אז זיינע שוועסטער האבן נישט מקפיד געווען דאס אראפצונעמען דא ווען ס'איז שמוציג זאלטן זיי דאך יא אראפגענומען פאר זיי באדן זיך ווייל זיי ווילן דאך נישט אויף זייער האר זאל ווערן שמוציג, אזוי האט מען אפילו אין אזא פאל כאטשיג על פי הלכה איז מען נישט מחויב עס אראפצונעמען וויבאלד געווענטליך זענען פרויען מקפיד אראפצונעמען איז אפילו אויף אזא אופן האט מען גע'אסר'ט ארויסצוגיין דערמיט אום שבת. דא ברענגט א משנה מסכת מקוואות וואס דארט שטייט טאקע אז לגבי א חציצה איז טאקע די חוטי צמר אדער חוטי פשתן אדער רצועות שבראשי הבנות די זעלבע זאך וואס האמיר דא געהאט אין אונזער משנה מ'טאר נישט ארויסגיין דערמיט שבת שטייט דארטן אז א חציצה ביי טבילה די זעלבע זאך ווי אונזער משנה האט געזאגט אז מ'מוז עס טאקע לויז מאכן פאר די טבילה. ר' יהודה זאגט אז אויב די בענדעלעך זענען געמאכט פון וואל אדער פון האר דעמאלטס איז עס נישט קיין חציצה ווייל די וואסער קען דארטן צוקומען. די גמרא רעדט שוין אויס אז די וואס ס'שטייט דארטן חוטי צמר אדער חוטי פשתן אז מ'ט אז ס'איז א חציצה לגבי טבילה דאס איז דווקא שבראשי הבנות אזוי ווי די משנה זאגט די וואס מ'בינדט צו די האר פון קאפ אבער די וואס מ'לייגט ארויף די חוטין וואס מ'לייגט בינדט ארויף אויף די האלז דאס איז נישט קיין חציצה וויבאלד ווען מ'בינדט עס ארויף אויף די האלז וויל מען זיך דאך נישט דערשטיקן בינדט מען עס נישט ארויף אזוי טייט צו די האלז. ממילא איז דא פלאץ פאר די וואסער זאל דורך גיין דארטן ווען זי טובל'ט זיך, און ס'איז נישט קיין חציצה, און זיי מעגן טאקע דערמיט ארויס גיין אין שבת אויך. די גמרא פרעגט אבער א קשיא פון א ברייתא וואס דארט שטייט אז מ'מעג ארויס גיין אום שבת די מיידלעך וואס האבן געהאט אין זייער אויער אזעלכע בענדלעך אין די לאך פון די אויער וואס דער בענדל האט אפגעהיטן אז זאל זיך נישט פארנייט ווערן דעם לאך, מעג מען ארויס גיין דערמיט אום שבת, אבער בחבקים שבצוואריהם מיט די בענדלעך וואס זיי האבן אויף די האלז טאר מען נישט ארויס גיין שבת, פרעגט די גמרא מ'האט דאך יעצט געלערנט אז וויבאלד עס איז נישט קיין חציצה ביי טבילה וויבאלד זי וויל זיך נישט דערשטיקן דערמיט האט מען דאך געדארפט מעגן ארויסגיין דערמיט אום שבת אויך אבער די גאנצע זאך וואס מען טאר נישט ארויסגיין דערמיט איז נאר וועגן וועגן חציצה בטבילה און כ'האב מורא זי וועט עס קומען לויז מאכן פאר די טבילה און אראפ נעמען. ענטפערט די גמרא אז די ברייתא רעדט מען דא פון אזא שירצעלע זייער א שיינע שירצל וואס די פרוי האט געהאט בענדלעך וואס דאס האט זי ארויף געבינדן אויף איר האלז און דארטן וויבאלד ס'איז דאך א שיינע ברייטע בענדלעך וואס דאס דערשטיקט נישט און דארטן האט זי עס יא מורא'דיג שטארק צוגעדרוקט צו איר האלז ווייל זי האט געוואלט ארויסברענגען די פלייש פון איר פנים זאל זיך גוט ארויסשטעקן זאל אויסזען ווי א בעלת בשר, דארטן טאקע איז עס יא א חציצה לגבי טבילה, און דעריבער טאר זי נישט ארויסגיין דערמיט שבת ווייל איך האב מורא אז פאר די טבילה וועט זי עס אויסטון און זי וועט עס טראגן ד' אמות. די גמרא ברענגט אראפ אז שמואל פסק'נט אז די הלכה בלייבט ווי רבי יהודה וואס דאס האבן מיר פריער געהאט. די משנה מסכת מקוואות, אז רבי יהודה האט דאך געזאגט אז די חוטי צמר און חוטי שיער איז נישט קיין חציצה, זאגט שמואל אז הלכה בלייבט ווי רבי יהודה ביי חוטי שיער, און די גמרא וואונדערט זיך פארוואס זאגט ער הלכה כרבי יהודה, תנא קמא האט בכלל נישט געקריגט אויף דעם, תנא קמא האט נאר גערעדט פון חוטי צמר וחוטי פשתן, אבער שיער האט ער בכלל נישט דערמאנט. תנא קמא וועט אויך מודה זיין אז מען מעג ארויס גיין דערמיט אום שבת, דאס איז נישט קיין חציצה. גמרא ברענגט טאקע אפילו א מימרא פון שמואל אליין אז שמואל זאגט אז די חכמים זענען מודה לר' יהודה בחוטי שיער ווייל דארט האט מען זיך בכלל נישט געקריגט. און טרעפט די גמרא א בפירוש'ע ברייתא וואס דארט שטייט אז בחוטי שיער זענען די חכמים אויכעט מודה אז ס'איז נישט קיין חציצה. דארט זאגט די גמרא מ'קען אפילו אזוי מדייק זיין פון אונזערע משנה'ס דא אין מסכת שבת אליין ווייל למעשה האט מען אונז געלערנט שפעטער אויף דף סמך ד' גייען מיר האבן א משנה אז א פרוי מעג יא ארויסגיין בחוטי שיער כאטש דא אין אונזער משנה געשטאנען אז בחוטי צמר און פשתן טאר זי נישט ארויסגיין. שמועסט אויס די גמרא אז מען קען נישט זאגן אז אונזער משנה דא אין מסכת שבת האלט ווי רבי יהודה, ווייל לויט רבי יהודה מעג מען דאך ארויסגיין בחוטי צמר און פשתן אויך. בחוטי צמר על כל פנים מעג מען ווען אויך ארויסגיין. מוז מען דאך זאגן אז אונזער משנה דא אין שבת קומט אויס ווי די חכמים וואס זיי אסר'ן חוטי צמר. און דאך שטייט אין די משנה אז בחוטי שער מעג מען יא, זעט מען אז די חכמים קריגן בכלל נישט אויף חוטי שער, עס איז מודה אז דאס הייסט נישט קיין חציצה ביי די טבילה, און דעריבער מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת. איז דאן וואס מיינט דאס טוטפת וואס איז געשטאנען אין די משנה? רבי יוסף האט געוואלט זאגן אז דאס מיינט עפעס אזא מין אזוי ווי א בינטעלע וואס די פרוי הענגט אויף אויף איר קאפ אזוי ווי א קמיע פאר א סגולה וועגן עין הרע, אבער אביי טענה'ט אז ס'קען נישט זיין ווייל דעמאלטס וואלט מען געמעגט ארויסגיין דערמיט אום שבת, איז דא א הלכה אז א קמיע וואס איז מומחה מעג מען ארויסגיין דערמיט אום שבת, און דא איז דאך נישט דא די חשש אז ער וועט עס ווייזן פאר אירע חבר'טעס, און דאס איז נישט קיין צירונג לויט ר' יוסף, אלא מאי זאגט אביי אז מען רעדט יא דא פון א גאלדענע צירונג, שטייט טאקע אין א ברייתא אז א פרוי מעג ארויסגיין מיט די טיכל וואס זי דעקט איבער איר האר שבת אפילו ווען ס'איז זייער שיין אזוי באופן פון א תכשיט ס'איז באגילדעט, איז דארף איך נישט מורא האבן אז זי וועט אויסטון פון איר קאפ ווייזן, ווייל זי וויל דאך נישט אויפדעקן איר האר, אבער די טוטפת מיט די סרביטין, אויב זענען קבוע אין סבכה אין די טיכל, מעג זי אויך ארויסגיין דערמיט, ווייל דעמאלטס קען זי נישט אויסטון די תכשיטים, די טוטפת מיט די סרביטין אויך נישט, ווייל זי קען דאך נישט אויסטון די סבכה, ווייל זי וועט אויפדעקן איר האר פון קאפ, און ווייל מען זעט אז עס איז קאנעקטעד צו די סבכה. נאר מען רעדט טאקע דא פון אזעלכע תכשיטים, און די גמרא זאגט אז וואס איז די חילוק פון א טוטפת מיט סרביטין, ביידע זענען אזעלכע תכשיטים וואס מען לייגט ארויף אויפן שטערן, נאר די טוטפת איז גאר ברייט וואס קומט אן פון איין אויער, די גאנצע ברייט פון די שטערן פון איין אויער ביז די אנדערע, און די סרביטין איז א שמעלערע זאך. און די גמרא ברענגט אז די ארעמע פרויען פלעגן עס מאכן פון שיינע קאלערדיגע סחורה, און די רייכע פלעגן עס מאכן פון גאלד אדער זילבער, די טוטפת אדער די סרביטין. אין משנה איז געשטאנען אז מען טאר נישט ארויסגיין אויף רשות הרבים מיט א כבול, למעשה איז דא צוויי מיני כבול, ס'איז דא איין כבול וואס קנעכט פלעגן גיין, וואס דאס איז אזוי ווי א זיגל וואס מ'האט ארויף געזיגלט אויף די קלייד פון די קנעכט, ס'איז דא נאך א מין כבול וואס די פרוי האט געהאט אזוי ווי א כיפה של צמר וואס זי האט געלייגט אונטער איר טיכל, אונטער די סבכה, געווען אבער זייער שיין, און ס'האט זיך אזוי ארויס געשטעקט אזוי ווי א תכשיט. און די גמרא ברענגט דא א מחלוקה פון וואס די משנה רעדט, ר' אבהו האט געלערנט אז די משנה רעדט פון די פרויענישע כיפה של צמר, און כאטשיג געווענטליך ביי די סבֿכה אַלײן דאַרף איך נישט מורא האָבן, אַז זי װעט אױסטהון איר טיכל, װײַל זי װיל דאָך נישט אױפֿדעקן איר האָר פֿון קאָפּ אױף די גאַס, און דאָס ליגט דאָך אונטער די טיכל, האָב איך נאָך אַלץ אָבער מורא, אַז זי װעט עס אַרױסשלעפּן פֿון אונטער די טיכל, כּדי זי זאָל עס קענען װײַזן פֿאַר אירע חבֿרטעס, און זי װעט עס טראָגן ד' אמות. לױט װי ר' אַבֿהו האָט אָפּגעלערנט די משנה, אַז מע רעדט אַפֿילו פֿון אַ פֿרױענישע כּבֿול, איז אַװדאי, אַז אַ כּבֿול של עבֿד, װאָס דאָרט איז דאָ אַן אַנדערער חשש, דער עבֿד װעט עס װעלן אױסטהון, װײַל ער װעט נישט װעלן, מע זאָל זען, ער איז אַ עבֿד און װעט עס טראָגן ד' אמות, דאָרט טאָר מען זיכער נישט. און דער אמורא שמואל קריגט און ער זאגט אז די משל די משנה האט נאר גע'אסר'ט טאקע די זיגל פון א קנעכט וואס דארטן איז דא דער חשש ער וועט עס טראגן ווייל ער וועט וועלן באהאלטן זיין קנעכטשאפט אבער די פון א פרוי האט מען נישט גע'אסר'ט ווייל שמואל האלט אז די משנה האט נישט מורא געהאט אז מ'וועט קומען ארויסשלעפן די כבול פון אונטער די האר פון אונטער די טיכל. די גמרא שמועסט אויס אז לויט שמואל דאס וואס די משנה האט גע'אסר'ט פאר א עבד ארויסצוגיין מיט א כבול רעדט מען דווקא פון אזא קוביל, אזא מין זיגל וואס דער עבד אליין האט זיך געמאכט, און דאס האט ער נישט מורא אויסצוטון אינמיטן די גאס, און דעריבער טאר ער נישט ארויסגיין דערמיט שבת ווייל איך האב מורא אז ס'וועט אים פארשמעקן דאס אויסצוטון און ער וועט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים, אבער טאמער דער באלבאס האט אים געמאכט דעם קוביל און דער באלבאס פארלאנגט אז ער זאל גיין דערמיט א גאנצן צייט, דארטן ווענדט זיך שוין, טאמער ס'אזא מין קוביל וואס מ'הענגט אויף אויף די האלז, מעג מען ארויסגיין דערמיט שבת ווייל איך דארף נישט מורא האבן אז ער וועט עס קומען אויסטון און טראגן ד' אמות ווייל ער ציטערט פון זיין הער, זיין הער לאזט אים נישט גיין אפילו קיין ד' אמות אן דעם. טאמער אבער ער האט עס אים ארויפגעזיגלט און ארויפגעלייגט דעם זיגל אויף זיין קלייד דארט איז דא א צווייטע פראבלעם אז ער טאר נישט גיין דערמיט אויפן גאס מיט אזא מין זיגל ווייל איך האב מורא אז ס'וועט אראפפאלן פון זיך אליין און וויבאלד ס'איז געווען געמאכט פון ליים וועט זיך עס צוברעכן און ער וועט זיך זייער ציטערן צו גיין אזוי זיין הער זאל נישט באמערקן אז ער גייט אן א זיגל האב איך מורא ער וועט זיך קומען ארויפבייגן זיין קלייד איבער דעם זיגל אז מען זאל נישט באמערקן אז ער גייט אן א זיגל, און ווען איינער לייגט ארויף א טלית אויף אזא אופן, אזא קלייד אויף אזא אופן וואס איז נישט די דרך לבישה, הייסט עס א משא אין שבת און דערמיט קען מען נכשל ווערן און טראגן ד' אמות ברשות הרבים. די גמרא ברענגט טאקע אז ביים ריש גלותא איז געווען אזוי איינגעפירט אז ער האט געגעבן אזעלכע זיגלען אויף די טליתים פאר אלע זיינע קנעכט, און אפילו די תלמידי חכמים וואס האבן זיך דארט געדרייט פלעגן ארויסגיין מיט אזעלכע זיגלען אויף די טליתים, און שמואל האט אנגעזאגט דארטן פאר אלע רבנן דבי ריש גלותא אז זיי זאלן נישט ארויסגיין דערמיט אום שבת מיט דעם טלית, ווייל ס'איז דא דער חשש אז ס'וועט אראפפאלן אויף דער ערד, ס'וועט זיך צוברעכן, נאכדעם וועלן זיי זיך וועלן איבערדעקן מיטן טלית, מ'זאל נישט באמערקן, און זיי וועלן נכשל ווערן מיט איסור פון הוצאה.